טייערע ברידער, ערב שבת בשלח, מיר וועלן רעדן די א זאך וואס איז מיוחד פאר די זוהר הקדוש, וואס מען זעט אין די פרשה, אבער ס'איז אויך א כללית'דיגע זאך וואס מען זעט אין אלע פרשיות, מען קען דאס לערנען פון דעם, מיר האבן שוין גערעדט נעכט נעכטן ביינאכט ביי די שיעור אביסל וועגן פרשת בשלח, וואס מען קען זיך לערנען, וויאזוי מען פארשטייט דעם ענין פון די צווייטע יציאת מצרים, די קריעת ים סוף. איך קען נישט איבער'חזר'ן יענע זאכן, אבער דאס איז א שיעור זוהר, וויל איך מסביר זיין א זאך וואס איז מיוחד פאר די זוהר. אונז האבן געלערנט אפאר מאל אז ס'דא פארשידענע וועגן ווי אזוי ס'קאנעקט זיך אנדערע לעוועלס פון די תורה, אנדערע לעוועלס פון די וועלט. דהייני, יעדע איינער ווייסט ס'דא פשט, ס'דא דרש, ס'דא סוד. די קאנעקשאן פון די לעוועלס איז נישט אלעמאל די זעלבע. למשל איז דא שטיקלעך זוהר, מען קען בעזרת השם איך וועל מסדר זיין מיין סדר אויף די זוהר וועט מען זען. ס'איז דא פרשיות פון די זוהר וואס ארבעטן אזוי, ס'איז דא פרשיות וואס ארבעטן אזוי. און בכלל ווער ס'לערנט חסידישע ספרים, קבלה ספרים, פילאסאפישע ספרים, זעט אז ס'איז דא די אנדערע וועגן וויאזוי צו ברענגען א פרשה צו א סוד אדער צו א זאך וואס איז רעלעווענט פאר אונז פאר דעם וואס האט עס געטראכט הייסט אמאל איז דא אז די סוד איז זייער ווייט פון די פשט די פשט שטייט איך ווייס אז פרעה האט ארויס געשיקט די אידן און דער וואס וויל זאגן סוד ער טראכט גייט אים נישט אויס צו ער טראכט דאך נישט פון פרעה ס'איז געווען עפעס א מענטש פרעה אדער יא אדער ניין ער טראכט דאך פון מער איידעלע זאכן פון מער פנימיות'דיגע זאכן פון רולס וואס איז שולט אויף די וועלט פון געוויסע כללים פון געוויסע תנועות וואס זענען דא אין די וועלט וואס דרייען זיך אהין און אהער ממילא טייטשט ער אריין פרעה איז כ'ווייס מידת הדין פרעה איז פרעה איז יצר הרע, פרעה איז עפעס א ספירה, עפעס א סארט קליפה, עפעס א סארט תנועה של רע, און דאס האט גערודפ'ט די אידן, און אזוי איז ער מסביר, דאס איז איין לעוול, הגם די לעוול איז נאכנישט אזוי ווייט פון די פשט, מען קען דאך זאגן, הגם נישט אלעמאל זאגט מען דאס, מען דארף מאכן מבחין זיין קלאר, עס זענען דא פארשידענע וועגן וואס דאס צו פארשטיין. די היינטיגע, די שפעטערדיגע, אחרונים, די מהר"ל מענטשן, זיי טראכטן אלעמאל אז אויב די זוהר זאגט אז פרעה ווייזט אויף סטרא אחרא און משה ווייזט אויף קדושה און דעת און אזוי ווייטער, איז פשט אז די היסטארישע פרעה, די מעשה, וואס מ'זאגט רופט עס די פנימיות פון די מעשה, פנימיות פון די מעשה איז. איז דאס סטרא אחרא און דאס, אבער דאס איז נישט מוכרח, אז אמאל איז אמת אויכעט, מען וויל פארשטיין ס'הייסט אפי' אמת די מעשה פון יציאת מצרים וואס האט זיך אמת אפגעטוען כולו אין עולמות עליונים און מער איידעלע לעוועלס פון די בריאה, מער פנימיות'דיג מער דקות'דיג, אויכט אמת. אבער אמאל איז דאס אויך נישט, אמאל. ס'איז ממש א רמז אז ס'איז קרא אסמכתא בעלמא ווי די גמרא זאגט, און מ'קאכט זיך אין דעם און ס'איז כמעט אזוי מ'נוצט עס פאר א מליצה די פסוק, כמעט, ערגעץ האט עס עפעס א שייכות אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'האט נישט קיין סאך צו טון, אנדערע ווערטער, מ'קען לערנען די פסוק די מעשה פון פאר אייביג טויזנט יאר, אויף אלע לעוועלס מען קאן נישט אנקומען צו דעם טייטש וואס די זוהר, די איינציגסטע וועג ווי מ'קומט אן צו די פנימיות טייטש על דרך הסוד, די דרש אז מ'קאכט זיך אין די דרש אליין, ס'האט געקאכט זיך אין די חילוק פון די צוויי עולמות, פון די צוויי דרכים, פון די צוויי זאכן, און גראדע איז עס געווען פרשת בשלח, האט מען געלערנט אין פרשה, האט מען עס אריינגעטייטשט דארט, און עס האט אפילו געמאכט סענס, עס האט געשיינט אין א געוויסע וועג, אבער מ'וואלט קיינמאל נישט אנקומען פון לערנען, פון חוקר זיין אין די אין די ענין פון די פרשה, אין די אין די סיפור וואס שטייט, אדער אין די פסוק, דאס איז איין וועג. דא אבער נאך א וועג, די וועג איז זייער וויכטיג און זייער טייער און מען דארף עס פארשטיין בפני עצמו. אבער ס'איז דא נאך א וועג וואס איך מיין איז אפילו מער, אביסל מער ענלייטענינג, מער זייער אינטערעסאנט צו באמערקן. און דאס איז, אז יעדער איינער באמערקט ווען ער לערנט עפעס, ווען ער הערט א מעשה, ווען ער לערנט א פרשה אין תורה, באמערקט ער זאכן וואס וואס איז אפן צו אים, וואס זענען קלאר ביי אים, נושאים וואס זענען קלאר ביי אים, למשל, אז איך פארצייל פאר א קארפענטער א מעשה, מען געבויט די משכן, באלד קען ער לערנען פרשת המשכן, לכאורה איינער וואס ווייסט וויאזוי צו בויען, אויב מען פארשטייט די פרשה דארף מען קודם פארשטיין עברי טייטש, אויב מען פארשטייט עברי טייטש, איינער וואס ווייסט וויאזוי צו בויען, ער ווייסט, ער איז א ארכיטעקט, א קארפענטער, א בויער פון מקדש, פון קדשים, פון משכנות, און אזוי ווייטער, איז מסתמא אזא סארט מענטש, זיין זייער אינטערעסאנט, ער וועט באמערקען פארשידענע זאכן וואס איך באמערק נישט, איך בין נישט קיין קארפענטער, איך פארשטיי נישט וויאזוי מען דארף צו בויען א משכן, וויאזוי ס'ארבעט קרשים, וויאזוי ס'ארבעט אדנים, נישט מיין נושא, איך בין נישט אפען צו דעם, נישט אז איך קען עס נישט פארשטיין, איך בין נישט אפען צו דעם, איך בין אפען צו אנדערע חלקים, אבער צו דעם בין איך נישט אפען, וועל איך נישט באמערקן, איינער וואס ער. ער איז א קארפענטער, ער ארבעט, ליגט אין דעם, ס'איז אים אפן דעם זאך, איז גלייך וועט ער באמערקן, און דאס גייט נישט זיין דרש, עס גייט נישט זיין קיין זאך וואס איז נישט פשט אפילו, נישט קיין רמז, נישט די פנימיות פון די פשט, גארנישט, עס גייט זיין דארט. אויב איינער איז א קארפענטער, איז ביי אים איז עס קלאר, עס איז אפן צו אים, דעם חלק, די אספעקט פון די מעשה, וויבאלד דאס איז א זאך וואס איז אפן אים, איינער וואס איז נישט אפן צו אים די נושא פון קארפענטרי, איז ממילא וועט ער נישט פארשטיין רוב זאכן, ווייל, על פי פשט, איך רעד נישט אפילו על פי סוד. ס'איז נישט אדעתיה ער פארשטייט נישט די נושא אבער ווען מען גייט עס כאפן ווען עס איז אפן פאר דיר א מענטש וואס איז אפן צו אים די אספעקט פון די וועלט איז עס פשוט פשט און עס איז ממש קען זיין כמעט א פלא פארוואס די אנדערע מפרשים וואס זיי האבן פלעין נישט עוסק געווען אין דעם זיי זענען נישט געווען אפן צו די חלק פון די מציאות פארוואס מען האט עס נישט באמערקט עס שטייט דאך קלאר אין די פסוק ממש מפורש נאר דו ביסט נישט קיין קארפענטער דו באמערקסט עס נישט דו האסט נישט די הקדמות יא למשל אז מ'רעדט היסטאריש, דער רמב ם זאגט עס אין מורה אין דריטע חלק, אז אסאך טעמי המצוות, אונז לערנען תורה, אסאך מצוות זענען אונז נישט פארשטענדליך, וואס איז די פוינט, אונז דארפן זאגן אז עס איז א חוק, און דער רמב ם זאגט אז קען זיין טאקע, למעשה זאגט ער אז עס איז נישטא קיין חוקים, אבער דער רמב ם זאגט א מורא'דיגע אמת'דיגע יסוד, וואס דאס איז אז. אונז פארשטייען נישט אסאך זאכן ווייל אונז לעבן נישט דעמאלטס, אונז פארשטייען נישט די קאנטעקסט, אונז פארשטייען נישט וואס ס'מיינט, וואס איז די משמעות פון די חפץ, פון די זאך וואס מען די מצוה רעדט זיך וועגן, אונז האבן נישט קיין אהנונג, ווען אונז וואלטן געלעבט דארט וואלט נישט געווען קיין סוד רוב מצוות, וואלט נישט געווען קיין סוד, ס'וואלט נישט געווען קיין חק, מ'וואלט פשוט פארשטאנען גלייך וואס ס'טוט, וויבאלד אונז לעבן נישט אין דעם צייט, און די תורה האט נישט אראפגעשריבן אלעס, ס'שטייט נאר די מצוות, ס'שטייט נישט די גאנצע קאנטעקסט, די גאנצע וועלט אין וואס די אידן האבן געלעבט ווען זיי האבן באקומען די תורה, ממילא פארשטייען אונז נישט אסאך פרשות אין די תורה, אסאך מצוות אין די תורה. וועגן דעם דער רמב ם האט געמאכט היסטארישע ריסערטש ער האט געזוכט אין די ספרים פון די אלטע עובדי עבודה זרה צו פארשטיין עפעס בעסער די תורה וואס גייט קעגן עבודה זרה און א די עמער זיי איינער וואס היסטארישע ריסערטש א שווערע זאך ס'איז שווער אויסצוגעפינען וואס איז די אמת און וואס טאקע מיינט די תורה אבער ס'איז דא פארשידענע פרשיות וואס ווער ס'קוקט די מענטשן וואס ברענגען ארויס די היסטאריע ווערט עס קלאר ס'איז נישט אפילו פשט ס'איז אפילו מער ווי פשט ס'איז ממש אפן און פרעגסט פארוואס אנדערע מפרשים האבן נישט איינגעפאלן צו פרעגן די שאלות און באמערקן די זאך ווייל זיי האבן נישט געוואוסט אדער זיי האבן נישט געהאט ס'איז נישט געווען אפען צו זיי די קאנטעקסט די סארט שאלות חלק זענען בכלל נישט אפען צו די די פאסיביליטי אז ס'איז דא עפעס וואס זיי זענען נישט אפען צו אקעי דאס איז נאך א לעוול יעצט כעין זה וככל החזיון הזה אין די גאנץ זעלבע וועג א מורא'דיגע פלא כמעט אסאך מאל לערנט מען זוהר און די זוהר איז אפען צו געוויסע שאלות און שאלות מיין איך נישט געוויסע חלקים פון מענטשליכע לעבן געוויסע חלקים פון די וועלט ווייל ער איז דאך א זוהר ער זוכט ער זוכט עבודת השם בפנימיות ער זוכט ער איז אפן צו ער זוכט אין זיין הארץ ער איז אפן צו צו געפילן ער איז אפן צו איידעלע זאכן וואס וויאזוי א מענטש קומט אן צו חכמה וויאזוי א מענטש לעבט אויף די וועלט און דערווייל ליינט ער פרשיות אין די תורה ער באמערקט זאכן וואס זענען אבוויעס, דאס הייסט ס'איז שווער צו זאגן אז ס'איז נישט פשט, ס'איז פשט, ס'הייסט אוודאי אז מ'דארף טראכטן וועגן דעם ווען מ'לערנט די תורה, אז די תורה רעדט נישט וועגן דעם אז ס'שטייט נישט אפילו אז ס'שטייט נישט קלאר, פארציילט דיך א מעשה, אוודאי עס גייט פאר אין די מעשה, און די רגע וואס ס'איז אפן די חלקים, הייבט מען אן צו באקומען א גאנץ אנדערע בליק אויף די תורה, דאס הייסט דאס איז נישט אז ער זוכט א פנימיות פון די מעשה, נישט אז ער זוכט ניצט די מעשה פאר א רמז פאר עפעס, נאר מכח דעם וואס ער איז אפן צו געוויסע חלקים אין די מענטש, צו געוויסע חלקים אין די וועלט. וואס זענען נישט אפן, און עס איז ממש כמעט א פלא אויף אנדערע מפרשים אז ס'פאלט זיי נישט איין צו פרעגן די סארט שאלות, צו טראכטן פון אזעלכע סארט זאכן, פשוט ווייל זיי, אדער זיי זענען נישט געווען אפן צו דעם בעצם, אדער זיי האבן נישט געטראכט אז מען דארף זיין אפן צו דעם ווען מען לערנט די פרשה, תורה איז עפעס איין זאך און די לעבן איז א צווייטע זאך, איך ווייס נישט פארוואס, אבער זיי זענען פלעין נישט אפן צו געוויסע בעיסיק זאכן וואס מען דארף פרעגן, און ווען מען פרעגט זיי, מיטאמאל באלייכט זיך די פרשה, באלייכט זיך די מעשה מיט א גאנצע נייע משמעות, מען הייבט אן צו פארשטיין אסאך זאכן פלעין ווייל מען האט קומען צו דעם אפן צו די חלקים איז יעצט און אסאך מאל די אמת אז אונז לערנען אסאך מאל וועגן די מעטהעד פון די מדרש פון פתח לה פתחא להאי פרשתא מהכא וואס די זוהר באנוצט זיך מיט די מעטהעד זייער אסאך מ'ברענגט מ'ברענגט א אנדערע פסוק פון תהלים צו פון נביאים וכתובים תנ"ך צו מסביר זיין די פרשה און א חלק פון די איידיע פון דעם איז אסאך מאל אז די למשל אין פרשת בשלח שטייט פשוט די מעשה די אידן זענען ארויסגעגאנגען דעמאלטס איז דא די שירה שירה געבט שוין ארויס געפילן אין א געוויסע זין אויך דארט זייער ווייניג מפרשים זענען עומד אויף די געפיל פון די שירה וואס ס'מיינט ווי אזוי פילט ווי אזוי פילט זיך א איד ווען ער זאגט די שירה ס'איז כמעט א פלא אז זיי טראכטן נישט פון די שאלה ווילן מפרשן יעדע ווארט וואס מיינט נטית ימינך תבלעמו ארץ אבער וואס איז די משמעות וואס איז די חגיגה וואס איז די טאנצעריי וואס מען טאנצט דארט דאס איז א זאך דאס איז דאך די פשט ס'איז קלאר. מען דארף טראכטן וועגן דעם. אבער אז מען קוקט למשל אין תהלים איז דא יא, די שיר האב איך גערעדט אין תהלים איז יא דא פרשיות וואס גייען אריין מער אין די שמחה וואס איז געווען ביי יציאת מצרים, די התרגשות, דאס איז דאך די תפקיד פון תהלים למשל ארויסצוברענגען געפילן, ארויסצוברענגען די רוחניות פון די זאכן, יא די געפיל פון די זאכן, אדער געוויסע נביאים וואס זיי ברענגען ארויס די חכמה פון די זאך אדער די געפיל פון די זאך. און וועגן דעם אסאך מאל אז אפילו ס'איז נישט ממש פון די זעלבע זאך נאר פון א ענליכע זאך קען מען זעהן וויאזוי דער נביא דעסקרייבט א געוויסע געפיל וויאזוי ער דעסקרייבט א געוויסע חכמה א געוויסע זאך קען מען דאס ניצן צו פארשטיין אפשר די חומש איז טאקע געשריבן כולו טרוקן ס'איז נישט געמאכט אויף ארויסצוגעבן געפילן ס'איז געמאכט צו זאגן די מציאות ער שטעלט זיך פאר אז ער פארשטייט די געפיל אליינס קומט דער נביא קומט די תהלים קומט ספר משלי זיי ברענגען ארויס די געפיל זיי ברענגען ארויס די געדאנק וואס ליגט דא אונטער דעם איז איין זאך וואס מען טוט מיט די פתח לה פתחא. סאו די אידן גייען ארויס פון מצרים, ויהי בשלח פרעה את העם, ויהי בשלח פרעה את העם, אונז הערן אסאך זאכן וועגן וואס פרעה זאגט, וועגן וואס די אידן זאגן, אבער ס'איז דא א שאלה וואס קיין איין קיין איינער פון די מפרשים פרעגן נישט, וואס דאס איז וויאזוי פילן די אידן יעצט? וויאזוי פילט א איד, מ'האט מיר כי גורשו ממצרים, מ'האט מיר ארויסגעטריבן פון מצרים דארט אינמיטן די נאכט, און יעצט גייט ער, ס'איז א מורא'דיגע און זייער אינטערעסאנטע התחלה פון די פרשה, יא, ס'איז אזוי ווי ער גייט צוריק, ס'איז א חזרה לענין הראשון, פריערדיגע פרשה איז געווען ממש געוואלדיג, מען גייט ארויס, יצאו בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים, מען מארשירט ארויס פון מצרים, געענדיגט מיט מצרים, אזוי וואלט מען געקענט טראכטן, און ס'איז אפילו, די פרשה ענדיגט זיך אפילו מיט די אלע מצוות פון זכר ליציאת מצרים, בקיצור און לכבוד דעם פייערט מען פסח, און ס'איז זכר ליציאת מצרים, און ס'איז אלץ פיין און וואויל. געוואלדיג. למעשה אבער, אזוי ווי אונז זעהן אין פאר די גאנצע ערשטע האלב פון פרשת בשלח, די מעשה פון פרשת בשלח זאגט אז ס'איז גארנישט אזוי סימפל, טאקע ארויס פון מצרים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אבער ס'נישט אזוי סימפל. אין אנדערע ווערטער, און דאס איז אמת, דאס איז אמת, מ'דארף עס טראכטן, אמאל איז דא א מעשה וואס זאגט נישט די חלק, ס'שטייט נישט בפירוש, דא איז כמעט בפירוש אין די פסוק, הגם, עגעין, מפרשים, די רוב מפרשי הפשט זענען כלל נישט בכלל נישט עומד אויף דעם, זיי פרעגן אפילו די מפרשי הסוד זענען נישט עומד אויף די שאלה געווענליך. וואס גייט דא פאר אין די קאפ פון א איד ווען ער גייט ארויס אזוי פון מצרים? וואס גייט דא פאר? וואלט געקענט און מען דארף גלייך כאפן, דאס הייסט אוואדע די דאס וואס אונז פייערן פסח קומט נישט כאילו מיט די קאמפליקעישן, אפשר שביעי של פסח, קומט נישט אזוי קאמפליצירט, ס'איז גאנץ גוט פשוט, די מצרים האבן נישט ארויסגעלאזט זיי פאלן יא ארויסגעלאזט, זייער פיין. און די ריאליטי איז אבער אסאך מער קאמפלעצירט, די ריאליטי איז אלעמאל אסאך מער קאמפלעצירט. ס'איז אלעמאל דא אזוי, ויהי בשלח פרעה את העם, סא ויהי איז אזוי ווי א לשון צער אפשר אפילו. נאכדעם, די מארנינג עפטער, מ'וועקט זיך אויף, יא, די איד איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, גאנצע חיות, די גאנצע, מ'האט געטאנצן איך ווייס נישט וואס, געמאכט די בלוט אויפן אויפן מזוזה, און ס'איז געווען ועבר השם לנגוף את מצרים, די בכורים זענען געשטארבן, גייטס ארויס, מ'גייט ארויס.

צריך עיון פונקטליך אלע מפרשים ס'דא מדרשים און מפרשים פינף צען פשטים וואס ס'מיינט די כי קרוב הוא פארוואס פארוואס קען מען נישט גיין צו דרך ארץ פלשתים צד השוה שביניהם איז אז ס'איז אסאך מער קאמפלעצירט ווי ס'זעהט אויס. אסאך מער קאמפלאצירט לאגיסטיקלי, אמ מ'דארף יעצט זיך אן עצה געבן מיט זעקס הונדערט טויזענט מענטשן זיי ברענגען פון פון מצרים צו ארץ ישראל, אסאך מער קאמפלאצירט פאליטיש, פרעה קען זיך נאך נאכלויפן, ס'נישט אזוי סימפל, ער האט שוין געזאגט ער גייט חוזר זיין, ס'אסאך מער קאמפלאצירט אבער דאס איז אלס זאכן וואס אפשר די מפרשים זענען יא עומד, ס'איז אבער אויכט אסאך מער קאמפלאצירט פסיכאלאגיש, בנפש האדם איז אסאך מער קאמפלאצירט.

מענטש קען מאכן די גרעסטע שמחה, ער האט חתונה געהאט, און אויכט איז דא אין דעם א גרויסע אנגעצויגנקייט, א גרויסע פחד וואס עט זיין, א גרויסע צער, א גרויסע ביטער סוויטנעס רופט מען עס, דערמאנט זיך ווי עס איז שווער. און די זוהר זאגט, די זוהר איז עומד בעיקר אויף די צווייטע זאך, וואס איז נאכנישט גערעדט וועגן.

און ויזעקו בני ישראל אל ה', און שפעטער שוין דאס אויך נישט, שוין געווען מער קוצר רוח, מער עבודה קשה, מ'האט נישט געהאט קיין צייט צו טראכטן, נישט געהאט קיין צייט צו פילן, נישט געהאט קיין צייט זיך אביסל צוריק דרייען צו זיך, אביסל ריפלעקטן, ווי בין איך? וואס גייט דא פאר? און ממילא א איד געווען פול מיט פעין, פול מיט פראבלעמען, פול מיט הארץ ווייטאג, פול מיט בויך ווייטאג פול מיט עקטשועל ווייטאג, יא אבער ס'איז אלץ געווען אזוי, מ'דארף סורווייוון נאך א טאג, דורך שטופן נאך א טאג, מאכן די בנינים פאר פרעה, האפן אז מ'גייט אונז נישט צוהארגענען דארט, וכו' וכו'. ויהי בשלח פרעה את העם, אונז ארויסגעשיקט, קודם כל, מ'זאגט נישט גארנישט אזוי סימפל, אונז האבן נישט קוים געוואלט גיין, מ'האט אונז ארויסגעשטופט בעל כרחינו, אפשר דאס איז די מקור פון די רמז פון וחמושים, נישט אלע האבן געוואלט גיין, מ'זעט קלאר אז די אידן זענען אויך נישט געווען אזוי, ס'גייט שטיין שפעטער גלייך נאך קריעת ים סוף זאגן זיי שוין. אדער גלייך פארדעם אונז ווילן שוין צוריקגיין קיין מצרים מען האט זיי ארויסגעשטופט פון מצרים זיי האבן אלץ געוואלט ארויסגיין יא מען האט אלץ געוואלט אסאך מאל מאכט זיך אזעלכע זאכן אין לעבן אלץ געוואלט האט אלץ געוואלט ארויסגיין פון די ראש ישיבה וואס רודפ'ט אים אלץ געוואלט אוועקגיין פון די באס וואס רודפ'ט אים אבער ער האט נישט געוואלט ער איז גאנץ באקוועם דארט למעשה ער ווייסט פונקטליך און צו קאמפלעינען איז אויך באקוועם מיר האבן גערעדט נעכטן וועגן דעם. אבער סאמטיימס קומט עפעס א פוינט וואס ער צוקריגט זיך גענוג און ס'איז שוין נישט קיין טשויס, דער בעל הבית האט אים ארויסגעווארפן, דער ראש ישיבה האט אים ארויסגעווארפן, אה איז מורא'דיג צופרידן, אה פיינעלי ביסט פרי, ארויס פון דעם רשע, איין זאך, אבער אויכעט נישט אזוי פשוט, אויכעט איז דאס נישט אזוי פשוט, פארוואס איז עס נישט אזוי פשוט? ווייל יעצט דארף ער זיך אליינס א עצה געבן, ער טראכט שוין אפשר צוריק צו גיין, זיך איבערצובעטן מיט'ן באס און צוריק גיין. דאס איז איין איין קאמפליקעישן פון די געפיל וואס איז דא דא. נאך א זאך איז אז די אלע צער וואס ער האט געהאט ביז יעצט, אלע אבל, אלע אבילות, אלע דיפרעשאן וואס ער האט געהאט ביז יעצט, ס'איז געווען פארדעקט, ס'איז געווען צו ביזי צו טראכטן וועגן דעם, יעצט קומט עס ארויס, מיטאמאל יעצט קומט עס ארויס. מיט א מאל אזוי ווי ס'שטייט פריער יא ויהי בימים ההם וימת מלך מצרים, דעמאלט ויאנחו בני ישראל מן העבודה, און איינע פון די פירושים וואס שטייט אין די מפרשים אויף דעם איז אז וואס הייסט מיט א מאל די מלך מצרים שטארבט קוועטש קרעכצן זיי יא ווייל די מלך מצרים האט געלעבט נישט געהאט קיין צייט צו קרעכצן אפילו נישט געוואוסט ווי שלעכט איז די מצב ווייל געווען ביזי א גאנצע צייט נאכלויפן איין זאך די צווייטע תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. אז פרעה איז געשטארבן איז געווען עפעס א כ'ווייס אפאר מינוט אדער אפאר עפעס א חופש געבן וועקעישן פאר די ארבעטער וואס פאר די לוויה פון די קעניג מיטאמאל wow ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך דאס מורא'דיג צער האבן זיי געשריגן און אזוי קל וחומר איז נאכדעם מ'איז ארויס פון מצרים שוין ארויס, מען שטייט אין מדבר, מען איז פריי, מיטאמאל טוט זיך וויי מיין האנט, טוט מיך וויי מיין קאפ, טוט מיך וויי מיין פיס, טוט מיך וויי מיין הארץ, טוט מיך וויי מיין מח, איך ווייס נישט וואס טוט זיך דא, מיטאמאל האבן זיי באמערקט די אלע צער, די אלע אבל, די אלע יגון, די אלע עצבות וואס זיי האבן געהאט פון מצרים, מיטאמאל איז עס אנגעקומען. דאס זעט טאקע אויס אז מען מארשירט אזוי שיין ארויס פון מצרים, וה' הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן ולילה בעמוד אש. אבער זיי גייען מיט א מורא'דיגע צובראכנקייט. מ'קען זאגן מיט א זייער קאמפליקעיטעד אימאושענס. ווערי קאמפליקעיטעד אימאושענס. און קאמפליקעיטעד אימאושענס איז א פאקט. און די זוהר איז די איינציגסטע מפרש וואס האט געקוקט אויף די מעשה און געזאגט קוק אויף די אידן זיי גייען ארויס מיט עפעס א מורא'דיגע צומישטע אימאושענס. נאך א פלאץ וואו די זוהר האט באמערקט די עמאושענס פון די מענטשן, פארוואס באמערקט ער עס אזוי? פשוט ווייל אים גייט אן אזא זאך, ער ווייסט, ער קען רעכטן וועגן, רעדן וועגן דעם מער אין די סטייל פון עבודת השם, אבער ער איז אפן צו די אפ ענד דאונס פון א מענטש'ס געפיל, און א מענטש וויל, וויל זיין קאנעקטעד, וויל זיין קאנעקטעד מיט גאט בדרך פנימי אין זיין הארץ, איז עס גייט נישט גלייך די מפרש איז זייער אינטערעסאנט יא אקעי אויב מ'לערנט מפרשי התורה פשט זעט אויס אז אלץ גייט גלייך יא נאך א פרשה נאך א פרשה די וועלט איז נישט אזוי גלייך די וועלט איז גלייך פאר די וואס די וואס איז מנותק פון מער אינערליכע לעוועלס פאר די וואס איז מנותק פון וואס גייט עכט פאר אין א מענטש אבער ווער ס'גייט ווער ס'ווייסט אזוי ווי א א וואסער וואס קען זיין זייער רואיג אויפן סורפעס אבער ווער ס'גייט אונטן זעהט ער טוט זיך ס'רוישט ס'טאנצט ס'כוואליעט ארויף אראפ, אזוי איז אזוי איז די מענטש אזוי איז אזוי איז די מציאות פון די מענטש, און די מענטשן און די ספרים וואס זיי געבן ארויס קלאר די די מציאות אלעס אלעס איז סאך מער קאמפליצירט ווי ס'זעהט אויס אלעס איז אלעמאל איז דא קאנטראדיקטארי עמאושענס. ס'דא אפילו א סאך מאל מענטשן וואס זיי ווערן זייער פארלוירן פון דעם, לכאורה וואלט איך געדארפט זיין פרייליך, כ'בין ארויס פון מצרים, ביזדערווייל בין איך נישט פרייליך און ער ווערט נאך דעפרעסט וועגן דעם אליינס, איז קודם כל ווייסט ער אז ס'איז נארמאל, און די רגע וואס, דאס איז די ערשטע זאך, באמת די רגע וואס מ'איז ארויס פון מצרים, מצרים איז איין סאלושען פאר די פראבלעם, מ'קען דינען מצרים יעדן טאג דארף מען מאכן תוכן לבנים תתנו צוואנציג בלעטער א טאג צוואנציג ציגל א טאג און שוין מען איז א פשוט'ע וועלט די וועלט איז גערעכט מען פארשטייט עס כאניס א דגא א שטאלענדיגע וועלט אבער אויב מען עפענט זיך אביסל אויף צו א מער איז מיטאמאל איז ויהי בשלח מען וויל צוריק גיין מען וויל ארויס מען איז צובראכן און מען איז העפי מען ווייסט אליינס נישט צו מען איז צובראכן אדער מען איז העפי א מינוט אזוי א מינוט אזוי און ער מיינט ער איז משוגע ער איז נישט משוגע די מציאות איז משוגע ס'איז קאמפליצירט ס'איז אסאך מער קאמפליצירט ווי ס'זעט אויס. נאך א פלאץ איך רעד דאך בשבחי הזוהר נאך א פלאץ ווי די זוהר האט באמערקט און געווען סענסיטיוו צו די סארט זאך איז וואס דערמאנט אין דעם שיעור אויף פרשת שמות אנהייב פרשת שמות רעדט ווי די אידן גייען ארויס אריין אין מצרים אויך איז דא זייער אז ס'שטייט צוויי מאל אין די תורה ווי די אידן גייען אריין אין מצרים אפשר דריי מאל אויב מ'רעכנט די פרשה פון יוסף און ס'שטייט א מעשה אז מ'איז געגאנגען אין מצרים אבער קענען זיך פארשטעלן און קענען זיך בכלל אפן ווערן צו די וויפיל געפילן, וויפיל מחשבות, וויפיל געדאנקען זענען דא ווען די אידן גייען אריין אין מצרים, ס'הייסט ווייטער מצד אחד גייען זיי גוט, יא זיי האבן נישט געגאנגען להשתקע נאר לגור, אבער זיי גייען אויף א געוויסע צייט, וואלט וואלט געווען בעסער מען קען בלייבן אין כנען, נישט דא קיין רעב, אבער למעשה גייען זיי טרעפן יוסף, ס'איז מורא'דיג קאמפליצירט, משונה'דיג, כ'מיין ס'איז שווער, אפשר טאקע וועגן דעם איז די תורה אזוי מצומצם, אזוי גייט נישט אריין אין עמאושענס, ווייל ס'איז אין לדבר סוף. מ'דארף דאס אליינס פארשטיין אויב דאס דארף נאר אנרירן דעם מענטש. ס'איז דאך אזוי קאמפליצירט יעקב גייט אראפ פון מצרים און די שבטים גייען אראפ פון מצרים און למפרע ווייסן אונז אז דאס איז די אנהייב פון די גלות ס'איז בכלל ממש א צרה הגם ס'איז מורא'דיג קאמפליצירטע עמאשענס און ווען די זוהר שטעלט עס צו אזוי ווי אונז האבן גערעדט צו די אידן וואס גייען אראפ אין גלות בבל ס'איז זייער ענליך אין איין וועג זייער אנדערש אין איין וועג מצרים איז נאר זיי האבן נישט געוויסט אפילו ווי ווי שלעכט ס'גייט זיין אדער ווי גוט ס'איז זיי זענען נישט געווען אזוי גוט ס'איז נישט געווען אזא קאנטראסט משא"כ די אידן גייען אראפ גלות בבל זעהט מען טאקע אסאך קלארער אויף די ירידה לגלות בבל איז דא אסאך מער קינות אסאך מער איכה על נהרות בבל שם ישבנו מ'זעהט די פסוק ברענגט קלארער ארויס וואס פארא צרות עס איז געווען און די זוהר מוטשעט זיך ס'איז א קשיא וואס כמעט קיינער מוטשעט זיך נישט פארוואס ברענגט עס נישט די פסוק ארויס אז מ'גייט אריין אין מצרים ער זאגט א תירוץ ווייל מ'האט נישט געפילט קיין חילוק די געפיל פון צער איז געשעט פון די קאנטראסט וואס איז געווען אזוי גוט איז נפלה מאיגרא רבא לבירא עמיקתא דאס איז דאס איז א וויכטיגע זאך צו באמערקן איז אזוי ווי זיי זענען אריינגעגאנגען אין מצרים אזוי ווען זיי גייען ארויס פון מצרים די אינטערעסאנטע זאך איז אז מען גייט ארויס אריין אין בבל און ארויס פון בבל די אינטערעסאנטע זאך איז אז די זוהר טראכט אז אין ביידע קעיסעס איז דא א ענליכע סעלושען אדער א ענליכע זאך וואס ער ליעדט אים צו וואס איז דאס? דאס איז די זאך וואס מיר האבן גערעדט ביי ענין פון יעקב אבינו מיט שמחה

נגינה, שמחה, נגינה איז א וועג פון ארויסברענגען שמחה, אדער א וועג פון ארויסברענגען התרגשות, און אזוי ווי אונז זעען אין נביא אז די נביאים האבן זיך אזוי געפירט, זיי זענען געווען צעבראכן, און ס'איז לאו דווקא צעבראכן, נאר אפילו אין פלעין א נארמאלע מצב, דעי טו דעי קאנשעסנעס, זיי זענען נישט געווען אין די מצב פון ונחה עליו רוח ה'. האט ער גענומען א מוזיק מ'האט געדינגען, עס שטייט נישט אז זיי האבן געמאכט די מוזיק אליינס, יא, די אינטערעסאנטע ווי דאס ארבעט, ער האט געדינגען א מוזישן און איך ווייס נישט צו דער מוזישן האט געזינגען ניגונים על פי כוונות מיט חסידישע ניגונים אדער עס איז געווען נישט חסידישע ניגונים עס שטייט נישט, עס איז געווען א מנגן, עס איז געווען א אנדערע, דאס הייסט דער מנגן איז נישט געווען אליינס דער בעל בעל בעל רוח הקודש דער בעל נביא, עס איז געווען א דזשאב, אפשר איז אויך אביסל דארף דאך זינגען מיט א השראה, אבער. דער נביא האט זיך אויסגעהערט און דעם מנגן, ס'האט אים אריינגעברענגט, אזוי ווי בפשטות, וואס מ'האט געלערנט ביי יעקב, בחיצוניות, בפשטות הכי פשוט, ס'האט געמאכט פרייליך, מסתמא מען האט געדארפט טועם זיין עפעס, אדער טרינקען עפעס אויך, איך ווייס, און ותהי להם רוח השכינה והמה מתנבאים. סאו, יעצט דארף מען וויסן. ווען איז עס וויכטיג? דאס הייסט אויב א מענטש וואלט געווען אלעמאל פרייליך וואלט אלס געווען גוט, אויב די וועלט וואלט געווען סימפל וואלט מען נישט געדארפט קיין רוח השכינה קיין ניגונים אויך נישט. און די זוהר טראכט, איך מיין אז כמעט זיכער אז ער טראכט וועגן דעם הגם מען האלט נאך פאר די שירת הים, מען וואלט נישט געדארפט קיין שירת הים, ס'זייער אינטערעסאנט, פארוואס זאגט מען שירת הים, דאס איז שבת שירה, פארוואס זאגט מען שירת הים? צו דאנקען דער אייבערשטער, יא, אזוי זאגט מען געווענליך, אלס לויבן דער אייבערשטער ווייל ס'איז געווען א נס. עה, מען זאגט נישט קיין שירה אלס לויבן דער אייבערשטער, דער אייבערשטער איז גאנץ גוט, דער אייבערשטער שטייט, דארף נישט קיינעם נישט'ס פרעיזעס, יא, ער איז גאנץ סעקיור, ער דארף נישט קיין קאמפלימענטס, יא, ער טוט, ער טוט די אמת וואס, זייער מאדנע די פשט אז מען דארף די, איך מיין פאר די מענטש, די מענטש פאדערט עס, יא, א מענטש וואס האט נישט קיין אפרישיעישאן, וואס האט נישט קיין הודאה, איז דאך נישט קיין מענטש, אקעי, אבער דער אייבערשטער דארף עס נישט. אבער סאו פארוואס זאגט מען שירה? אה, צו דאנקען, דאנקען דער אייבערשטער. ווען עס איז א מענטש קלאר, ווען עס איז א מענטש קלאר, ווען מודה אני איז נישט עפעס א זאך וואס ער זאגט אויפן אויפשטיין, נאר עס איז א זאך וואס עס איז זיין אויפשטיין אליינס, כ'מיין איך, מיין איך אז ער דארף נישט דאס אויך נישט. דארף נישט קיין שירה עטליעסט. אקעי, נישט קיין... קענסט זאגן אין איין סעקנד, מודים אנחנו לך. מודים אנחנו לך, שוין, האט ער, האט ער געטון די גאנצע זאך. הפעם אודה את השם. מ'זעט נישט פריער, מ'זעט לאה געווען זייער העפי. זי האט געדאנקט די אייבערשטער מיט דריי ווערטער. פיר ווערטער הפעם אודה את השם דעט וואז די האול טינג שטייט נישט און זי האט געזאגט א גאנץ אויסגעזאגט גאנץ תהילים געזאגט א גאנצע לאנגע שירה שטייט נישט דאס געזאגט אודה את השם בפשטות סאו פארוואס פאדערט זיך א גאנצע לאנגע שירה שירת הים איז גאנץ לאנג ס'דא שירת דבורה נאך שירות זענען גאנץ לאנג שירת דוד ס'ענדיגט זיך אין ספר שמואל און אין ספר תהילים איז גאנץ לאנג איינס פון די לענגערע קאפיטלעך תהילים דוד'ס שירה וידבר דוד לה', ווי מען זאגט עס ביי די הפטורה, וידבר דוד לה' את השירה הזאת, ביום הציל לה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול, נישט קיין פשוט'ע שירה. די תירוץ מיין איך, וואס די זוהר איז מרמז דא, די זוהר גייט ברענגען א ראיה פון חבקוק הנביא אויך, ער האט אויך געשריבן א שירה, איז אויך שייך צו די הפטורה, צו שיין ווען מען זאגט עס שבועות, איז אויך עפעס א שירה וואס רעדט פון קריעת ים סוף פון פון נו. מתן תורה. א שירה זאגט מען ווען מען דארף. אין אנדערע ווערטער, זאג א מורא'דיגע מורא'דיג אינטערעסאנטע פשט אויף שירה. שירה זאגט מען נישט ווען מען איז מורא'דיג פרייליך און מען זאגט שירה. אפשר איז דא אזעלכע שירה אויך. די סיבה פארוואס מען זאגט שירה איז ווייל מען איז אויך פרייליך און אויך אנגעצויגן. אבער דער ארויס פון מצרים ווען ס'וואלט געווען פשוט אזוי ווי די פשוטע מעשה וואלט אין הכי נמי דארף נישט זאגן קיין שירה אז דערויס טענק יו השם יו טוק מי אאוט טענק יו השם טענק יו השם העשטעג איז פשוט דאך טאך אלס א פשטות אבער עס אויב מ'איז מער זוהר'דיגע מענטש אויב מ'איז מער קאנטשעס מער אויף צו די איידעלע תנועות וואס ליגט אין א מענטש איידעלע תנועות וואס ליגט אין די וועלט הייבט מען אן צו כאפן אז יא עס איז נישט קיין טענק יו השם ס'איז נישט אזוי סימפל ס'הייסט טענק יו השם איך וויל אויכעט אבער האבן

קען נישט זאגן צו ס'איז א פרייליכע מ'קען נישט ענטפערן די שאלה, דאס איז א פרייליכע ניגון אדער דאס איז א הארציגע ניגון, א סעד ניגון. ס'איז א ניגון וואס געבט ארויס, ס'איז א שירה. ס'געבט ארויס ווי מ'איז אביסל פרייליך און אביסל אנגעצויגן, אלץ מיט א התרוממות הנפש, דאס איז דאך די גאנצע זאך פון שירה, ס'גייט ארויף, ס'גייט אראפ, ס'גייט רעכטס און לינקס, ס'קרעכצט אביסל, ס'וויינט אביסל, ס'טאנצט אביסל. און ס'געט ארויס די אלע תנועות אין איין ניגון, און צום סוף מיט דעם קען מען, מען קען זאגן שירה, ס'איז א אמת'דיגע שירה, ס'איז נישט פעיק שירה, ס'איז נישט טענק יו האשעם העשטעג, ס'איז א אמת'דיגע שירה וואס געבט ארויס די אלע אפס ענד דאונס, די אלע, און ער פילט כמעט ווי די מרכבות פרעה גייען ארויף און אראפ, און צום סוף זעט מען זיי נישט, צום סוף השם ימלוך לעולם ועד, דאס איז, ס'גייט נישט מיט השם ימלוך לעולם ועד, דאס איז טאקע די מעסעדזש פון די גאנצע שירה, און זאגן ביים דאווענען, יא, וואס האבן זיי געזאגט?

און די לאנגע שירה, די פול ווערזשען אויף די שירה, אינקלוד דאס אלעס, אזוי ווי די פול ווערזשען פון א ניגון, אינקלוד אלע סארטן, די בעסער א מנגן איז, די בעסער א משורר איז, ברענגט ער בעסער אריין אין איין ניגון, די אלע אפס ענד דאונס, די אלע מאוומענטס וואס איז דא אין די נפש פון א מענטש, טאקע אין במצבי שמחה, נישט במצבי צער, אפילו במצבי צער דארף מען אויך ניגון, ס'דא מקוננות, ס'דא איכה, אבער אפילו במצבי שמחה, ס'נישט קיין פשוט'ע שמחה. קאמפליצירטע שמחה, א מענטש מאכט חתונה זיין זון, ס'איז עפעס א פשוטע שמחה? ס'איז דא א גאנצע, דער יונג, דער יונגל האט נאך, מען דארף טרויערן פון די פעמפערס, און ער גייט פראבלעמען, ס'איז מורא'דיג, און מצד שני איז דא א צער על כן יעזב איש ס'איז נישט אזא סימפל די, נישט קיין סימפל, נישט קיין סימפל שמחה, נישט קיין סימפל עצבות אויך נישט, און דאס פאר דעם דארף מען שירה, סאו ווער דארף שירה?

אבער שגיונות מיינט אזוי ווי שיגעון דאס הייסט ענליך ס'איז דא א אינטערעסאנטע ראב"ד אין הלכות תשובה כידוע וואס מיינט באהבתה תשגה תמיד דאס מיינט זינגען עס מיינט משוגע ווערן עס מיינט ביידע זאכן יא משוגע ווערן ארויסגיין פון די גבולים פון די וועלט דורך א ניגון דורך א שגיון שגיון איז א סארט ניגון זעהט אויס שגיון לדוד און ס'איז משוגע ווייל ס'אינקלוד די אלע זאכן. און חבקוק הנביא זאגט אזוי, ער איז געווען די נביא מיט די גרעסטע ניגון, די גרעסטע ארקעסטרא. גראדע וועגן אלישע אפשר אויך, פארשטייט מען אז שאול וואס עס שטייט ביי אים. שמואל אפשר. ס'הייסט אין אנדערע ווערטער. דעפרעסיוו מענטשן, מענטשן וואס האבן א געוויסע נטי' צו דעפרעשאן, אזוי ווי זאגט די זוהר דא, זענען אין בעצם די גרעסטע נביאים, זיי זענען די מערסטע סאטל, די מערסטע קאמפלעצירט, די מערסטע קאמפלעקס, די מערסטע סאפיסטעקעיטעד ווערזשען, און די שירת הים האט נישט געזאגט ווייל מ'איז געווען פרייליך, שטייט לך ענו שירה בשמחה, אבער לך ענו שירה בשמחה, זיי האבן געמאכט פון די אלע זאכן א שמחה, דאס איז שמחה דארף מען קענען מאכן, דוד המלך האט געמאכט שירות בשמחה, נישט נאר ביים זאגן טענק יו השם, נאר מיט פארציילן זיינע אלע צרות און. אריין גיין אין די גאנצע זאך און דאס מצרף זיין אין איין גרויסן ניגון און איין גרויסע שירה און פון דעם איז פטור אויף רוח השם און די זוהר זאגט חבקוק האט אלעמאל געפילט אינאדעקוועט אלעמאל נישט געווען זיכער אז ער איז א עכטע מענטש פארוואס ווייל חבקוק ער איז געווען די בעבי וואס אלישע האט מחיה געווען פון די אשה השונמית און זאגט את חובקת בן איז לשון חבקוק, און וויבאלד ער איז געווען תחיית המתים, די זוהר זאגט עס אין נוסח קבלה, אבער די ווארט איז אז ער איז נישט געווען קיין לעבעדיגער מענטש, הייסט ער איז דאך געשטארבן איינמאל כאילו, סאו אז זיין גאנצע חיות איז געווען עפעס אזוי בדיעבד. ס'איז דא אזא מענטש, אז א מענטש האט א קריזיס אמאל, ווען א מענטש האט אדורכגעגאנגען א ריכטיגע קריזיס צו אין רפואה, צו אין נפשיות, צו אין אמונה, צו אין מידות, צו אין שלום בית, וואטעווער עס איז, ער האט געהאט א ריכטיגן קריזיס, איז מיטאמאל איז דער זוהר רופט עס רוחא תבירא ביי אים, זיין הארץ איז ער האט א שברון לב, אזוי ווי ס'שטייט אין. כ'האב זייער ליב, אין הלכות אין הלכות ראש השנה שטייט אז מ'נעמט נישט קיין חזן נאר איינעם מיט קינדער נאר איינעם וואס איז זעכ, כ'ווייס נישט די גיל וואס עס שטייט, פארוואס ר'האט א לב נשבר, וואס מיינט א לב נשבר, ער איז צובראכן, ער איז סעד, ער איז אזוי סעד, בחורים קענען גאנץ אסאך בעסער זינגען ניגוני התרגשות, ס'איז נישט דאס מיינט מאכן וויינען, ס'מיינט אז א יונגערמאן ווייסט נישט די קאמפלעקסיטי פון לעבן, ער מיינט אז אדער איז מען פרייליך אדער איז מען צובראכן, ס'איז נישט אזוי, איינער האט קינדער, איז אן עלטערע יונגערמאן האט שוין. שוין דרייסיג וואס היינט ער האט ער האט שוין קינדער אפשר שוין אייניקלעך אויכעט, ער ווייסט אז יא ס'איז דא לעבן שמחה ס'איז דא לעבן נישט שמחה, איטס אל פארט אוו די סעים לייף, און מען האט א געוויסע מעטשורעטי, און ווען יענער זאגט ווען יענער דאווענט פארן עמוד ער וועט זאגן מי יחיה מי ימות, נישט ער גייט קרעכצן און שרייען מי יחיה מי ימות ווי א בחור'ל, נישט ער גייט זיין אינגאנצן דעפרעסט, ער גייט קענען און פון דעם גייט ער ברענגען זאגן די גאנצע די גאנצע זאך אזוי ווי די גאנצע ונתנה תוקף ס'איז אלץ איין פיקטשער. און חבקוק איז געווען דער נביא וואס האט די מערסטע, די זוהר ברענגט אים אלס א ביטוי פאר דעם. ער איז געווען א מענטש, ער האט געהאט א קריזיס. ער האט איינמאל כמעט נישט איבערגעלעבט. די רגע וואס איינער האט אזא קריזיס ווייסט ער אז זיין לעבן איז איז במתנה. זיין לעבן איז נישט אזוי קלאר ווי ס'זעהט אויס. ס'איז קאמפלעצירט. לעבן און טויט איז, האבן אזא, זענען אסאך נענטערע שכנים ווי אונז דמיונ'ען זיך, יא. דא די אידן זענען איין מינוט טויט, די מרצים זענען איין מינוט געווען לעבעדיג, דא זענען זיי טויט. ס'נישט אזוי. און פאר די גרויסע תקופה, ס'איז, די וועלט איז אסאך מער אפן, און דא דארף מען טרעפן רוח השכינה, רוח השכינה נישט טענק יו השם העשטעג, רוח השכינה איז אשירה להשם כי גאה גאה, אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, תבלעמו ארץ, די. השם ימלך לעולם ועד. דאס איז די רוח השכינה. און דאס האט חבקוק געהאט, ווייל טאקע ווייל ער איז געווען דער מערסטער צייט פון אלע נביאים, און דאס איז די סיבה פארוואס די אידן וואס זענען ארויס פון מצרים האבן געדארפט א שירה. זיי האבן געזאגט שירה נישט ווייל זיי האבן געוואלט סתם זאגן טענק יו השם, נאר זיי האבן געדארפט א שירה. ווייל זיי זענען געווען זייער צעבראכן פאר די אלע סיבות וואס וואס אונז האבן שוין אויסגערעכנט. געווען צעבראכן. און די זוהר זאגט זייער אינטערעסאנט, אז ווען די אידן גייען ארויס פון מצרים, ענליך צו וואס ער זאגט, ענליך צו וואס ער זאגט ווען די אידן זענען אראפגעגאנגען אין גלות בבל, דאס הייסט אריין אין מצרים שטייט עס אויך, ווייל איש וביתו באו די גאנצע אנהייב פון די זוהר אין שמות, אז זיי האבן געזאגט שירה, נישט נאר זיי האבן געזאגט שירה, אדער אפשר גייט עס צוזאמען, זיי האבן אויך געהערט די שירה פון די מלאכים, שטייט והשם הולך לפניהם יומם, די זוהר איז עס מתאר מיט מער, אז די גאנצע מרכבה, די גאנצע שכינה, די גאנצע מרכבה פמליא של מעלה זענען מיטגעקומען מיט זייער מיט זייערע הימלישע כינורות און נבלים און בעצם די שירה וואס די אידן האבן געענט געזאגט אזוי ווי לך ענו שירה האבן זיי געענטפערט געענטפערט צו די שירת המלאכים וואס זיי האבן געהערט פון השם הולך לפניהם יומם וואס דאס איז די מסע המלאכים די מסע המרכבה אזוי ווי יחזקאל הנביא האט געזען די מסע המרכבה און געהערט די קולות פון די גלגלים און די אלע זאכן דאס הייסט אז איינער וואס איז אין די סטעיט מיטאמאל הייבט ער אן צו הערן די סאנגס די זון זינגט א ניגון יעדן טאג ווען ער גייט די שטערן זינגען א ניגון וואסערע ניגון זינגען זיי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם השם מיינט נישט אלעס די זעלבע גלייך ממזרח שמש עד מבואו ווען ער גייט ארויף איז א סארט ניגון ער גייט אבער אלץ אראפ די שקיעה מיט די זריחה זענען דריי רייען דו מוזט פארשטיין ס'קען נישט זיין קיין ארויפגיין אן אראפגיין אראפגיין אן ארויפגיין דאס איז די ניגון א ניגון וואס גייט ארויף און אראפ און דא הערט מען די מלאכים ביומם איז דא אזא ניגון בלילה בעמוד אש נישט מען פארט נישט סטרעיט ללכת יומם ולילה אבער יומם ולילה ביי טאג און ביי נאכט א גאנצע גאנצע דיאלאג גאנצע ניגון און דעם ניגון האבן זיי ארויסגעגעבן ביי די שירה לך ענו שירה בשמחה און מען דאך געלייגט די גאנצע וועלט אזוי ווי ס'שטייט אין מדרשים אין שירה שטייט אויף שירת הים יעדע שירה איז אזוי א שירה יש בה לשעבר ולעתיד ולעולם הבא ס'הייסט א שירה איז אזא סארט זאך וואס ער ברענגט צוזאמען די פול קאמפלעקסיטי די פול מעסינעס און די פול פולנעס פון פון די וועלט פון פון א יומען לייף נאך דעם און פון דעם ווייסט ער השם ימלך לעולם ועד פון דעם ווייסט ער אז די נצחיות וואס שפראצט ארויס פון דעם די שמחה עליונה וואס שפראצט ארויס פון דעם דאס איז א אנדערע סארט שמחה דאס איז א מער מעטשור סארט שמחה דאס איז די ענין וואס די זוהר באמערקט אין די פרשה און דאס איז די ענין וואס אונז האבן היינט ארויסגעברענגט.